בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים דף היי, מ'הייבן אן דף היי עמוד א', אויבן, דבי ר' ישמעאל תנא איז אזוי, נעכטן האמער געזען אז מ'לערנט ארויס פון דעם פסוק אך ביום הראשון תשביתו אז דאס גייט ארויף אויף ערב פסח, די ביום הראשון דא איז ערב פסח, און די אך איז מחלק, וואס טייטש אז ערב פסח, ביי חצות איז דא די מצוה פון תשביתו אז מען טאר מער דעמאלטס קיין חמץ נישט האבן און מען דארף דעמאלטס פארברענען די חמץ האמער געזען אז די לימוד איז פון ווי ווייסט מען טאקע אז ביום הראשון גייט ארויף אויף ערב פסח ווייל איתקש השבתת שאור לאכילת חמץ ואכילת חמץ לאכילת מצה האמער געהאט א היקש אז די דין אז פסח ביינאכט די ערשטע נאכט פון פסח אז מען טאר דעמאלטס קיין חמץ נישט האבן ווייס איך שוין פון א היקש און ממילא קען נישט זיין אז אך ביום הראשון תשביתו גייט ארויף אויף פסח אליין ממילא מוז מען זאגן סגייט ארויף אויף ערב פסח און אז סגייט ארויף אויף ערב פסח און די אך איז מחלק אז עס הייבט זיך ערשט אן ביי חצות איז די איסור פון חמץ ערב פסח ביי חצות זאגט יעצט די גמרא דבי ר' ישמעאל תנא אין בית מדרש רבי ישמעאל האט מען געלערנט א ברייתא מצינו ארבעה עשר שנקרא ראשון שנאמר בראשון בארבעה עשר יום לחודש וואס טייטש דא אין די ברייתא זעהט מען אז די לשון פון אך ביום הראשון די ווארט ראשון אליין איז משמע טאקע ערב פסח מען דארף נישט די גאנצע לימוד פארוואס ווייל שטייט אין פסוק בראשון בארבעה עשר יום לחודש, און דער פסוק איז דארט ממשיך בערב תאכלו מצות, אבער על כל פנים זעהט מען אז דער פסוק רופט אן די ארבעה עשר די יום ארבעה עשר וואס דאס איז ערב פסח, רופט דער פסוק אן בראשון, און במילא ווייס איך שוין אליין אז אך ביום הראשון תשביתו גייט אויך ארויף אויף ערב פסח, וואס דאס איז משמע פון די לשון הפסוק אליין. זאגט די גמרא נאך א ראיה אז ראשון מיינט ערב פסח און נישט פסח, ר' נחמן בר יצחק אמר, ראשון דמעיקרא משמע, דאמר קרא הראשון אדם תולד, אז די ווארט ראשון מיינט פאר, ס'טייטש מיינט נישט דאס ערשטע, נאר ס'מיינט פאר דעם, אזוי ווי שטייט אין פסוק הראשון אדם תולד, ביסטו דען געבוירן פאר אדם הראשון, און במילא זעהן מיר אז ראשון איז פאר, איז אך ביום הראשון תשביתו איז אויך פאר פסח, דאס איז ערב פסח, פרעגט אבער די גמרא אלא מעתה, אויב אזוי אז ראשון מיינט א טאג פריערט, אויב אזוי דאס וואס שטייט אין פסוק ולקחתם לכם ביום הראשון, וואס דאס איז די פסוק וואס שטייט אז די ערשטע טאג סוכות דארף מען האבן די ד' מינים, עסטו מיר אויך זאגן הכי נמי ראשון דמעיקרא משמע אז ערב סוכות איז שוין דא די חיוב פון ד' מינים, ווייל שטייט דאך אויך ראשון, זאגסטו ראשון מיינט נישט די ערשטע נאר ראשון מיינט א טאג פריערט, איז ערב סוכות דארף מען טאקע ד' מינים איז דען אזוי? זאגט די גמרא שאני התם, דארט איז אנדערש, דכתיב, ווייל שטייט דארט אין די המשך פון די פסוק פון ולקחתם לכם ביום הראשון שטייט דארט אין די פסוק ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים, און במילא דרשנ'ט מען מה שביעי שביעי לחג, די זיבן טעג פון סוכות שטייט שבעת ימים אזוי ווי די זיבעטע טאג סוכות איז סוכות אליין, אף ראשון די זעלבע זאך ראשון וואס שטייט אנפאנג פסוק גייט אויך ארויף ראשון לחג אויף סוכות אליין, און דאס מיינט נישט א טאג פריערט, נאר דארט מיינט טאקע ראשון די ערשטע אז די ערשטע טאג סוכות איז מחיוב בד' מינים נישט ערב סוכות, איי פרעגט די גמרא הכא נמי, דא אויך ביי אונז ביי פסח שטייט אויך כתיב אך ביום הראשון תשביתו, און ווייטער שטייט אין פסוק שבעת ימים מצות תאכלו, זעה מיר שטייט אויך שבעת ימים, איז זאג אויכעט מה שביעי שביעי לחג אף ראשון ראשון לחג, אז אך ביום הראשון מיינט די ערשטע טאג פסח און ס'מיינט נישט א טאג פריער, זאגט די גמרא אם כן, אבער אויב אזוי, נכתוב קרא ראשון, הראשון למה לי, שמע מינה לכדאמרן, ס'טייטש פון דעם וואס שטייט הראשון מיט די איבעריגע היי, איז פון די הראשון זעה מיר אז עס גייט ארויף אויף ערב פסח, און ס'גייט נישט ארויף אויף פסח אליין, פרעגט די גמרא אי הכי, אויב אזוי התם נמי, זעלבע זאך ביי די ד' מינים, הראשון למה לי שטייט דארט לקחתם לכם ביום הראשון שטייט אויך מיט א היי, פארוואס זאגסטו מיר נישט דארט אז סגייט ארויף אויף ערב סוכות, ותו, און נאך מער, התם דכתיב ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון, שטייט אויך ביי סוכות אז די ערשטע טאג סוכות איז שבתון און די אכטע טאג סוכות איז שבתון וואס טייטש דעמאלטס איז יום טוב, איז אימר ראשון דמעיקרא משמע, זאג אויכעט אז די ווארט הראשון וואס דארט שטייט דאך אויך הראשון מיט א היי אז עס גייט ארויף אויף ערב סוכות אז ערב סוכות איז אויך שבתון מען טאר נישט טון קיין מלאכה ערב סוכות ס'טייטש יעצט האמיר א געדאפלטע קשיא די ערשטע קשיא איז לגבי ד' מינים נאכדעם וואס דו זאגסט מיר אז הראשון מיינט ערב א טאג פריער איז זאג אויך אז ד' מינים איז מחיוב א טאג פריער חוץ פון דעם איז יעצט דא נאך א קשיא אז ביום הראשון שבתון זאל אויך מיינען אז איסור עשיית מלאכה סוכות אז מען טאר נישט טון קיין מלאכה גייט אויך ארויף אויף ערב סוכות זאגט די גמרא שאני התם, דאמר קרא וביום השמיני שבתון, די צווייטע פסוק שטייט וביום השמיני שבתון אויכעט, איז ממילא דרש'נט מען מה שמיני שמיני דחג, אף ראשון ראשון דחג, אזוי ווי די אכטע טאג מיינט די אכטע טאג יום טוב, איז די זעלבע זאך ביום הראשון שבתון מיינט אויך די ערשטע טאג יום טוב סוכות דעמאלטס איז נאר אסור בעשיית מלאכה אבער נישט ערב סוכות, איי הראשון למה לי, וואס איז די איבעריגע היי פון הראשון, הראשון איז ממעט, למעוטי חולו של מועד, ס'איז ממעט חול המועד, און ממילא קומט אויס אזוי, די ביידע פסוקים, סיי לקחתם לכם ביום הראשון גייט ארויף אויף די ערשטע טאג סוכות, סיי די פסוק ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון גייט אויך נאר ארויף אויף סוכות אליין, און פון די ביידע פסוקים זעהן מיר אז די ערשטע טאג סוכות איז מען מחיוב ד' מינים, און די ערשטע און די אכטע טאג סוכות איז אסור בעשיית מלאכה, איי פרעגסט דיך די קשיא אז האסט דאך יעצט געזאגט ביי פסח פון אך ביום הראשון תשביתו האסטו געזאגט פון די איבעריגע היי פון הראשון זעהן מיר אז הראשון מיינט נישט די ערשטע טאג, נאר הראשון מיינט ערב, און ממילא זאג דא אויך אז ס'גייט ארויף אויף ערב סוכות, און אויף דעם זאגט די גמרא ניין, ווייל די היי פון הראשון ביי די ביידע פסוקים קומט צו ממעט זיין חול המועד, אז חול המועד איז נישט אסור בעשיית מלאכה, און די זעלבע זאך חול המועד איז נישט דא די חיוב פון ד' מינים אין חוץ לארץ, און ממילא איז שוין פארענטפערט פארוואס דארט זאגט מען ראשון מיינט די ערשטע טאג יום טוב, און ביי אונז זאגט מען הראשון מיינט ערב פסח. איי פרעגט די גמרא חולו של מועד, מראשון ושמיני נפקא, מען דארף נישט האבן א מיעוט פון הראשון צו ממעט זיין חול המועד, ווייל דאס אליין אז שטייט אין פסוק ולקחתם לכם ביום הראשון, און דאס אליין אז שטייט אין פסוק ביום הראשון שבתן און ביום השמיני שבתן, איז וואס עפעס זאל מיר איינפאלן חול המועד אויך? אזוי ווי שטייט אין פסוק ולקחתם לכם ביום הראשון ווייס איך די ערשטע טאג יום טוב דארף מען ד' מינים, שטייט אין פסוק ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון ווייס איך די ערשטע טאג מיט די אכטע טאג איז שבתון מען טאר נישט טון קיין מלאכה, וואס פאלט מיך איין חול המועד אז מען דארף בכלל א מיעוט פון הראשון? זאגט די גמרא ניין, איצטריך מדארף די היי פון הראשון ווייל סלקא דעתך אמינא איך וואלט ווען געמיינט הואיל דכתב רחמנא וביום השמיני שטייט וביום השמיני שבתון וואלט איך געזאגט ו' מוסיף על ענין ראשון אז ו' איז א לשון פון חיבור דאפילו בחולו של מועד אז אפילו חול המועד איז אויך אסור בעשיית מלאכה און די זעלבע זאך ביי די פסוק פון ולקחתם לכם ביום הראשון שטייט אויך ווייטער דארט ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים ושמחתם אויך מיט א ו' ובמילא וואלט איך געזאגט די ו' איז מחבר און די ו' זאגט נישט נאר די ערשטע טאג מיט די אכטע טאג, נאר אלע טעג אינצווישן אויך, נישט נאר די ערשטע טאג איז מען מחויב מיט ד' מינים, נאר חול המועד אויך, נישט נאר די ערשטע טאג איז מען חייב שבתון, נאר אלע חול המועד טעג אויך, איז דערפאר דארף מען האבן די היי פון הראשון צו ממעט זיין אז ס'איז נישט אזוי, אבער מען קען נישט לערנען פון די היי פון הראשון אז דאס גייט ארויף אויף ערב יום טוב, איי פרעגט די גמרא, ולא לכתוב רחמנא לא ו' ולא היי, וואס דארפסטו די ביידע, דארפסט נישט קיין ו' און נישט קיין היי, די היי האסטו דאך געזאגט, קומט ממעט זיין חול המועד, די ו' וואלט ווען מרבה געווען חול המועד, און ממילא שרייב נישט קיין ו', נישט קיין ה', אבער כ'וועל וויסן אטאמאטיש אז חול המועד איז נישט דא די חיוב נישט פון ד' מינים און נישט פון שבתון, ותו, און נאך איז שווער, התם, דארט ביי איסור עשיית מלאכה פון פסח, לגבי פסח שטייט אין די תורה דכתיב, ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם, און די פסוק איז דארט ממשיך ביום השביעי מקרא קודש, דארט שטייט נישט קיין ו' וואס איז מחבר, און ממילא דארט וואלט נישט געווען קיין הוה אמינא אז חול המועד איז אסור בעשיית מלאכה, פונדעסטוועגן שטייט הראשון מיט א ה', און במילא קענסט נישט זאגן די ה' קומט צו ממעט זיין חול המועד, ווייל איך האב קיינמאל נישט מרבה געווען חול המועד, און ממילא דא וועסטו מיר אויך זאגן ראשון דמעיקרא משמע אז ערב פסח איז אסור בעשיית מלאכה, אוודאי נישט אזוי, און במילא ענטפערט טאקע די גמרא אלא הני שלושה ראשון מיבעי ליה לכדתנא דבי ר' ישמעאל, וואס טייטש אזוי? אוודאי, דאס וואס שטייט הראשון וביום הראשון תשביתו, הראשון איז משמע ערב יום טוב, פארוואס? ווייל שטייט טאקע איבעריגע היי. איי פרעגסטו מיך א קשיא פון די אנדערע דריי פסוקים, סיי פון די פסוק פון ולקחתם לכם ביום הראשון, וואס דארט שטייט אויך מיט א היי, און בעצם וואלט דאך נישט געדארפט די היי, די היי קען נישט זיין אז ס'איז ממעט חול המועד, ווייל אויב אזוי דארף דארף נישט שטיין נישט קיין ו' און נישט קיין ה', און ממילא די הראשון פון ולקחתם לכם פון ד' מינים איז איבעריג, און די זעלבע זאך די הראשון וואס שטייט ביום הראשון שבתון ביום השמיני שבתון, די איסור פון עשיית מלאכה ביי סוכות קען דאך אויך נישט מיינען אז סגייט ארויף אויף ערב סוכות, איז די הראשון אויך א פראבלעם די ה' פון הראשון, און די זעלבע זאך האבן מיר דאך יעצט געזען ביי פסח אליין שטייט ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם אז מען טאר נישט טון קיין מלאכה פסח, קען אויך נישט זיין אז דער הראשון גייט ארויף אויף ערב יום טוב, נאר וואס דען זאגט די גמרא די דריי מאל וואס שטייט הראשון דארף איך אויף א אנדערע לימוד, נישט אויף דער לימוד, און ממילא קען איך נישט נוצן דער הראשון וואס שטייט דארט צו מרבה זיין ערב יום טוב, ווייל מען נוצט די ראשון אויף עפעס אנדערש, דתנא דבי ר' ישמעאל, בשכר שלושה ראשון, בזכות די דריי מאל, די דריי מצוות וואס ווערט דערמאנט ראשון אין די תורה, סיי איסור עשיית מלאכה פון פסח, סיי איסור עשיית מלאכה פון סוכות, און סיי די מצוה פון ד' מינים, בזכות די דריי מצוות זכו לשלושה ראשון, האבן כלל ישראל זוכה געווען צו דריי זאכן וואס שטייט ביי דעם ראשון, די ערשטע זאך איז להכרית זרעו של עשיו, צו פארניכטן די קינדער פון עשיו, די צווייטע זאך איז לבנין בית המקדש, און די דריטע זאך איז לשמו של משיח צו משיח צדקנו. ווי זעהן מיר די דריי זאכן אז שטייט ביי זיי ראשון, להכרית זרעו של עשיו דכתיב ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שער, זעהן מיר עס שטייט ראשון ביי עשיו, לבנין בית המקדש דכתיב כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, זעהן מיר אויך שטייט ראשון לגבי די בית המקדש און שוין און שמו של משיח דכתיב ראשון לציון הנה הינם און די פסוק איז דארט ממשיך ולירושלים מבשר אתן וואס דאס גייט ארויף אויף משיח זעהן מיר אויך ס'ווערט דערמאנט דארט ראשון על כל פנים פון די דריי פסוקים קען מען נישט פרעגן אז ראשון זאל ארויף גיין אויף ערב יום טוב זאגט יעצט די גמרא נאך א מקור אז ערב פסח פון חצות איז דא די חיוב פון השבתה אז דא די חיוב אז מ'טאר מער נישט האבן קיין חמץ מ'דארף עס פארניכטן רבא אמר מהכא פון א צווייטע לימוד שטייט אין פסוק לא תשחט על חמץ דם זבחי אז מען טאר נישט שעכטן די קרבן פסח בשעת וואס מען האט חמץ אין שטוב טייטש לא תשחט הפסח ועדיין חמץ קיים מען טאר נישט שעכטן קרבן פסח בשעת מען האט חמץ און די שחיטת קרבן פסח הייבט זיך ערשט אן ביי חצות און במילא זע מיר אז ערב פסח ביי חצות טאר מען מער קיין חמץ נישט האבן איי פרעגט די גמרא וואס איז די לימוד ואימא כל חד וחד כי שחיט קען זיין דער פסוק סך הכל זאגט אז ווען דו שעכטסט די קרבן פסח טארסטו קיין חמץ נישט האבן, אבער ס'מיינט נישט אז עס הייבט זיך אן פון די זמן שחיטת הפסח, נאר לאמיר זאגן אז מ'קען טאקע שעכטן קרבן פסח פון חצות, און א איד שעכט די קרבן פסח דרײַ שעה נאך חצות, איז א מינוט פאר ער שעכט די קרבן פסח דארף ער משבית זיין זיין חמץ דארף ער פארניכטיגן זיין חמץ, אבער נישט פשט אז מ'דארף עס שוין טון ביי חצות, זאגט די גמרא ניין, זמן שחיטה אמר רחמנא, דער פסוק גייט ארויף אויפן זמן שחיטה פון ווען מען קען שוין שעכטן די קרבן פסח טאר מען מער קיין חמץ נישט האבן, און ממילא דאס איז די מקור אז ערב פסח ביי חצות טאר מען מער קיין חמץ נישט האבן, תניא נמי הכי, ברענגט די גמרא א ראיה צו דעם אויך פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם מערב יום טוב, אז דאס גייט ארויף ערב יום טוב טייטש ערב פסח טאר מען שוין קיין חמץ נישט האבן, או אינו אלא ביום טוב עצמו ווער זאגט דיך, אפשר גייט עס ארויף אויף יום טוב אליין, תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק לא תשחט על חמץ דם זבחי, לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים, דברי ר' ישמעאל, זעהן מיר ר' ישמעאל לערנט אויך ארויס פון לא תשחט על חמץ דם זבחי אז מען טאר נישט שעכטן די קרבן פסח בשעת מען האט חמץ אין שטוב, נאר וואס דען ער לייגט צו איז דערפאר א ראיה אז אך ביום הראשון תשביתו גייט טאקע ארויף אויף ערב פסח ביי חצות אז דעמאלטס טאר מען שוין קיין חמץ נישט האבן, איז די ברייתא על כל פנים ממשיך, ר' עקיבא אומר ר' עקיבא זאגט אינו צריך, מען דארף נישט די לימוד, פארוואס ווייל הרי הוא אומר שטייט אין פסוק אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם און מ'וועט שוין זעהן אז רבי עקיבא האלט אז תשביתו מיינט מ'מוז פארברענען מ'דארף פארברענען די חמץ און ממילא שטייט דא קלאר אין פסוק אז מ'מוז פארברענען די חמץ ביום הראשון אבער ס'דא א פראבלעם ווייל די פסוק איז ממשיך און די פסוק זאגט כל מלאכה לא יעשה בהם אז מען טאר נישט טון קיין מלאכה יום טוב, ומצינו להבערה שהיא אב מלאכה, יעצט פארברענען חמץ, וואס רבי עקיבא לערנט דאך אז תשביתו מיינט פארברענען, איז דאך אב מלאכה, איז דאך ס'א סתירה, ווי אזוי קען מען פארברענען חמץ ביום הראשון, טאמער די ערשטע טאג פסח טאר מען דאך נישט טון די מלאכה פון פארברענען, נאר וואס דען זאגט רבי עקיבא פון דא איז א ראיה אז אך ביום הראשון מיינט טאקע נישט די ערשטע טאג פסח, נאר עס גייט ארויף אויף ערב פסח וואס דעמאלטס מעג מען נאך טון מלאכות, און דעמאלטס דארף מען פארברענען די חמץ, אזוי ווי מיר האבן געשמועסט. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט א דריטע מקור, אינו צריך הרי אומר אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, מערב יום טוב, אז עס גייט ארויף ערב יום טוב פון ווי לערנט רבי יוסי ארויס, או אינו אלא ביום טוב קען זיין עס גייט ארויף אויף יום טוב אליין, תלמוד לומר אך חלק, נאר וואס דען אז שטייט אך ביום הראשון אך צוטייל די טאג, ואי ביום טוב עצמו, מי שרי, ווען עס וואלט געווען יום טוב אליין קען מען דען צוטיילן די טאג יום טוב, הא איתקש השבתת שאור לאכילת חמץ ואכילת חמץ לאכילת מצה, ס'טייטש מען האט דאך געהאט די נעכטיגע היקש, וואס מען זעט יום טוב טאר בכל אופן בשום אופן נישט זיין קיין חמץ אין שטוב, מילא מוז מען זאגן דאס גייט ארויף אויף ערב יום טוב. פשט אזוי, די לימוד לויט רבי יוסי גייט, אז בעצם ווען ס'וואלט געשטאנען אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, וואלט מען נאך געקענט זאגן אז דאס גייט ארויף אויף יום טוב אליין, אויף די ערשטע טאג יום טוב, און וואס זאגט די פסוק? די פסוק זאגט סך הכל אז די ערשטע טאג יום טוב טאר קיין חמץ נישט זיין, און מילא א רגע פאר יום טוב וואלט א מענטש געקענט פארברענען זיין חמץ, נאר וואס דען, זאגט רבי יוסי, ס'שטייט דאך אך, אך מיינט מען דארף מחלק זיין, ס'טייטש א חלק פון די טאג מעגסטו יא האבן חמץ, און א חלק פון די טאג טארסטו נישט האבן חמץ, און דאס קען זיכער נישט זיין די ערשטע טאג פסח, ווייל מען האט דאך די היקש, קען נישט זיין די ערשטע טאג פסח איז א חלק פון די טאג מעג מען האבן חמץ, ווייל מען טאר דאך נישט, ס'איז דא די היקש, איתקש השבתת שאור לאכילת חמץ אכילת חמץ לאכילת מצה, איז במילא מוז מען זאגן אז דאס גייט ארויף אויף ערב פסח, און טאקע א האלבע טאג מעג מען האבן חמץ ביז חצות, און פון חצות טאר מען נישט, זאגט די גמרא, אמר רבא רבא גייט יעצט ארויף אויף די רבי עקיבא וואס מען האט יעצט געזען אין די ברייתא, שמע מינה מדרבי עקיבא תלת, פון רבי עקיבא קען מען זען דריי זאכן, ס'טייטש רבי עקיבא פון ווי האט רבי עקיבא ארויסגעלערנט, רבי עקיבא האט עס געלערנט פון אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, און ער האט דאך געלערנט אז תשביתו מיינט מ'דארף פארברענען די חמץ, מילא קען נישט זיין ס'גייט ארויף אויף יום טוב, ווייל יום טוב טאר מען נישט פארברענען, איז אויף דעם זאגט רבא קען מען זען דריי זאכן, די ערשטע זאך איז שמע מינה אין ביעור חמץ אלא שריפה, די ערשטע זאך זעהן פון רבי עקיבא אז ער האלט אז די איינציגסטע וועג צו מבער זיין חמץ און מקיים זיין תשביתו איז מיט פארברענען, און דערפאר לערנט ער ארויס אז אך ביום הראשון תשביתו מוז זיין ערב יום טוב ווייל יום טוב אליין טאר מען נישט פארברענען, די צווייטע זאך וואס מ'זעט פון רבי עקיבא איז שמע מינה הבערה לחלק יצאת, ס'דא א מחלוקת צו הבערה ללאו יצאת צו הבערה לחלק יצאת, ס'טייטש שטייט אין פסוק לגבי די איסור פון די מלאכות די אב מלאכות שטייט לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת נאכדעם וואס די פסוק לערנט מ'לערנט די אלע לימודים פון די אלע ל"ט מלאכות שטייט באזונדער די איסור פון הבערה פון מאכן א פייער מילא איז דא א מחלוקת פארוואס טאקע חזר'ט די פסוק נאכאמאל איבער די איסור פון הברה, איז איין מאן דאמר זאגט אז הבערה ללאו יצאת, ללאו יצאת איז טייטש אז די תורה קומט ממעט זיין אז הבערה, מאכן א פייער שבת און יום טוב, איז אנדערש ווי אלע אנדערע מלאכות, אלע אנדערע מלאכות ווען מען טוט זיי איז דאס א אב מלאכה, שבת איז מען חייב מיתה אויף דעם, יום טוב איז דא אויף דעם מלקות, מה שאין כן די איסור פון הבערה איז נישט אזוי, איסור פון הבערה איז א פשוטע לאו ס'איז נישט אזוי ווי די ל"ט מלאכות. אזוי לערנט איין מאן דאמר, א צווייטער מאן דאמר לערנט ניין, הבערה לחלק יצאת, אז ס'קומט זיך אפלערנען אז יעדע מלאכה איז א מלאכה פאר באזונדער, וואס טייטשט אז ווען איינער העט עובר זיין נײַן און דרײַסיק מלאכות בשוגג, העט ער דארפן ברענגען נײַן און דרײַסיק באזונדערע חטאות, אבער אוודאי איז די איסור פון הבערה די זעלבע אב מלאכה ווי אלע, און במילא, זאגט די גמרא, פון דעם וואס רבי עקיבא לערנט ארויס, אז ס'קען נישט זיין אז אך ביום הראשון גייט ארויף אויף יום טוב, ווייל יום טוב אליין טאר מען דאך נישט פארברענען פשט ער לערנט אז הבערה איז א אב מלאכה, זעען מיר אז רבי עקיבא האלט אז הבערה לחלק יצאת און נישט ללאו יצאת. און די דריטע זאך וואס מען זעט פון רבי עקיבא איז שמע מינה לא אמרינן הואיל והותרה הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורך, ס'טייטש ס'איז דא א מחלוקת בעצם יום טוב מעג מען אנצינדן א פייער לצורך אוכל נפש, איז דא א מאן דאמר וואס האלט אז היות וואס מען מעג שוין אנצינדן א פייער לצורך אוכל נפש מעג מען שוין אויף אנדערע זאכן אויך, און פון דעם וואס מען זעט רבי עקיבא האלט אז ס'קען נישט זיין אז יום טוב זאל מען מעגן פארברענען חמץ, איז א ראיה אז ער האלט נישט אזוי, אז אפילו מען מעג אנצינדן א פייער לצורך אוכל נפש צו צוגרייטן עסן, טאר מען נאך אלץ נישט אנצינדן א פייער צו פארברענען חמץ. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האמער געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, שבעת ימים שאור לא ימצא מבתיכם, דאס איז די לאו פון בל ימצא, זיבן טאג טאר נישט געפונען ווערן חמץ, זויער טייג, שאור ביי ענק אין שטוב, איז שווער, מה תלמוד לומר, פארוואס דארף איך בכלל די פסוק, והלא כבר נאמר שטייט דאך די איסור פון בל יראה וואס דארט שטייט לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך אז די טארסט נישט האבן מען טאר עס טאר נישט געזען ווערן נישט קיין חמץ און נישט קיין שאור בכל גבולך אין אלע דיינע גבולות וואס דיין שטוב איז דאך אויך כולל אין דעם און פארוואס דארף שטיין באזונדער לא ימצא בבתיכם לכאורה די איסור פון לא יראה לך שאור בכל גבולך ליגט שוין אויך בתיכם אין דעם ענטפערט די ברייתא לפי שנאמר לא יראה לך שאור שטייט דאך אין פסוק לא יראה לך שאור ס'טייטש די איסור פון בל יראה שטייט לך איז משמע נאר פאר דיך, שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים, ס'טייטש דיין חמץ טארסטו טאקע נישט האלטן, אבער אנדערע חמץ, חמץ פון א גוי, מעג זיין ביי דיר, און די זעלבע זאך ושל גבוה, די זעלבע זאך חמץ וואס באלאנגט פאר הקדש פאר בדק הבית, מעג אויך זיין פאר דיר, און ממילא פון די פסוק אליין, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך, וואלט איך געזאגט, יכול, יטמין, קודם וואלט איך געזאגט אז ער מעג באהאלטן, וואס טייטש אין פסוק שטייט סך הכל לא יראה לך חמץ, טארסט נישט זעהן, אבער טאמער באהאלטסט עס, אפילו די אייגענע, קען זיין דעמאלטס מעג מען יא, און די זעלבע זאך ויקבל פקדונות מן הנכרים, מען קען נעמען פון גוים פקדונות, טאמער א גוי האלט חמץ ביי א איד, מעג ער אויך, ווייל שטייט לך, לך איז דווקא דיינס, נישט די אנדערע, תלמוד לומר, פארדעם שטייט אין פסוק לא ימצא, וואס ביי לא ימצא שטייט נישט לך, און לא ימצא ס'טייטש טאר נישט געפונען ווערן, אפילו ווען ס'איז באהאלטן, הייסט אויך איז דא די איסור פון לא ימצא, מ'טאר נישט טרעפן ביי דיר חמץ מיינט נישט טאר עס נישט זען, מ'טאר עס אינגאנצן נישט טרעפן ביי דיר, און ממילא דאס קומט דער פסוק פון לא ימצא מוסיף צו זיין אז אפילו פון א גוי, און אפילו ווען ס'איז באהאלטן טאר מען אויך נישט, זאגט די גמרא אין לי אלא בנכרי שלא כיבשתו, פון דער לא ימצא ווייס איך סך הכל אז א גוי וואס דו האסט נישט כובש געווען, ואינו שרוי עמך בחצר אדער ער וואוינט נישט ביי דיר, איז אזא סארט גוי וואס איז נישט דיין גוי, ער באלאנגט נישט צו דיר, אזא סארט גוי'ס חמץ טארסטו נישט האלטן, אבער אפשר נכרי שכיבשתו, א גוי וואס באלאנגט יא פאר דיר, א גר תושב, וואס א גר תושב איז סאך נענטער צו דיר, אדער ושרוי עמך בחצר ער וואוינט לעבן דיר, מנין, פון ווי ווייס איך אז זיין חמץ טאר מען אויך נישט, תלמוד לומר לא ימצא בבתיכם, פארדעם שטייט לא ימצא, וואס לא ימצא איז טייטש בשום אופן נישט, נישט א גוי וואס איז דיינס, נישט א גוי וואס איז נישט דיינס קיין שום חמץ טארסטו נישט האלטן, יעצט בעצם די חלק פון די ברייתא איז דא צוויי ריזיגע קשיות וואס רש"י רעדט שוין דא אויס, קודם כל, ס'איז פונקט פארקערט, די ברייתא זאגט, לאמיר צוריק גיין לאמיר לאמיר פארשטיין וואס שטייט דא, שטייט לא ימצא, פון לא ימצא האבן מיר געשמועסט, דאס מיינט סיי דיינס און סיי פון א גוי, זאגט די ברייתא אפשר מיינט עס נאר א גוי וואס איז נישט דיינס, אבער א גוי וואס איז דיינס איז אנדערש, וואס? א גוי וואס איז דיינס זאל מען יא מעגן האלטן זיין חמץ? פארקערט! א גוי וואס איז דיינס איז קלאר אז מען טאר נישט! מען דארף א שפעציעלע לימוד אפשר אויף א גוי וואס איז נישט דיינס, א גוי וואס איז נישט כיבשתו, נישט אויף א גוי וואס איז כיבשתו, דאס איז קודם כל שווער, צווייטנס די גאנצע נוסח דא איז שווער, ווייל די ברייתא הייבט דאך אן אז ווען עס וואלט נישט געשטאנען, ווען עס וואלט געשטאנען סתם לא ימצא, וואלט איך געזאגט אפשר דאס גייט ארויף דווקא אויף א גוי שכיבשתו, פארדעם שטייט לא ימצא צו זאגן אויף א גוי שלא כיבשתו, וואס האסטו געענטפערט? וואס האסטו געפרעגט? כ'האב געהאט די פסוק לא ימצא פריערט און דו האסט די פסוק לא ימצא יעצט אויכעט, און ממילא די גאנצע שטיקל פון די ברייתא גייט די גמרא טאקע באלד מבאר זיין וואס שטייט דא. אבער על כל פנים לאמיר ממשיך זיין יעצט די ברייתא, זאגט די ברייתא אין לי אלא שבבתיכם, ווייס איך נאר אז די איסור פון לא ימצא שטייט לא ימצא בבתיכם, אז אין שטוב טאר מען טאקע נישט האבן קיין חמץ, אבער בבורות בשיחין ומערות מנין? פון ווי ווייס איך אז אין א בור, אין א שיח, אין א מערה, וואס דאס איז נישט אין שטוב, ס'איז אינדרויסן, ס'איז אין א גריב ערגעץ אינדרויסן, דאס טאר מען אויך נישט, דארט טאר מען אויך נישט האלטן קיין חמץ, תלמוד לומר בכל גבולך, פארדעם שטייט ביי בל יראה שטייט בכל גבולך, וואס דאס איז מרבה בורות שיחין ומערות. און ממילא, נאכדעם וואס כ'האב די אלע לימודים, פרעגט יעצט די ברייתא אזוי. אונז האבן דאך געזען די צוויי פסוקים, איז לאמיר קודם כל איבער'חזר'ן וואס מ'זעט פון יעדע פסוק. פון די ערשטע פסוק שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם איז קודם כל זעהן מיר דאס גייט ארויף אויף שטיבער ס'גייט נישט ארויף אויף בורות שיחין ומערות ווייל דא שטייט נאר בתיכם די איסור פון לא ימצא איז נאר בבתיכם און פון די ווארט לא ימצא זעהן מיר אז ס'טאר נישט געפונען ווערן ביי דיר קיין חמץ אין דיין שטוב נישט דיינס און נישט פון א גוי ס'טייטש אלעס מען טאר נישט האבן קיין חמץ אין שטוב, דאס איז די פסוק לא ימצא, יעצט וואס איז מיט די פסוק לא יראה לך, איז קודם כל דא שטייט ביי לא יראה שטייט לא יראה לך חמץ בכל גבולך, וואס דאס איז מרבה אפילו בגבולים, ס'טייטש אפילו בורות שיחין ומערות, אבער פון די צווייטע זייט שטייט דא לא יראה לך אז דווקא דיין חמץ טארסטו נישט זען, אבער יענעמ'ס חמץ, די גוי'ס חמץ, מעגסטו יא זען, איז בעצם סתם אזוי דא א סתירה דא צווישן די איסור פון לא יראה וואס שטייט לך דווקא דיינס, און די איסור פון לא ימצא איז משמע יענעמ'ס אויכעט, חוץ פון דעם וואס די איסור פון לא ימצא גייט ארויף נאר אויפן שטוב, און די איסור פון לא יראה איז אויף אלעס אפילו בורות שיחין ומערות, און ממילא זאגט די ברייתא אזוי, ועדיין אני אומר וואלט איך געזאגט אזוי, בבתים, אין א שטוב, א מענטש האט א שטוב, איז עובר משום בל יראה, קודם כל איז ער עובר אויף בל יראה, וואס בל יראה שטייט דאך לא יראה לך חמץ בכל גבולך, א שטוב איז דאך אויך כולל אין גבולך, און ממילא איז דא די איסור פון לא יראה אויף א שטוב, און די זעלבע זאך בל ימצא, ס'איז אויך דא די איסור פון בל ימצא פאר שטוב ווייל דארט שטייט קלאר לא ימצא בבתיכם, און במילא קומט אויס אז אין א שטוב ובל יטמין טאר א מענטש נישט באהאלטן דארט קיין חמץ אפילו ער זעהט עס נישט, פארוואס ווייל שטייט לא ימצא בבתיכם, מען טאר בשום אופן נישט האבן קיין חמץ אפילו ווען מען זעהט נישט, און די זעלבע זאך ובל יקבל פקדונות מן הנכרי, מען טאר נישט נעמען פון א גוי קיין חמץ ווייל שטייט לא ימצא בבתיכם, דו טארסט נישט האבן קיין חמץ אין שטוב אפילו יענעמס אויך נישט, און במילא אין א שטוב האט מען פארשפארט די דין אונז ווייסט מען וואס די דין ביי א שטוב וואס טוט זיך בגבולין, חמץ וואס איז נישט אין א שטוב וואס איז אינדרויסן ס'איז אין בורות שיחין ומערות וואס די גאנצע פסוק פון לא ימצא גייט נישט ארויף אויף דעם ווייל דארט שטייט לא ימצא בבתיכם דאס איז דאך נישט בתיכם און במילא בגבולין איז נאר דא די פסוק פון לא יראה לך איז בגבולין איז דא די דין שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה קומט אויס אז חמץ וואס ליגט אין בורות שיחין ומערות איז נאר דיין חמץ טארסטו דארט נישט האבן, אבער יענעמ'ס חמץ מעגסטו דארט האבן ווייל שטייט לא יראה לך, דווקא דיינס, יענעמ'ס, מעגסטו יא, און ממילא מנין ליתן את האמור של זה בזה ושל זה בזה, קומט אויס אז אין די פסוק לא ימצא איז דא א חומרא אז נישט נאר דיינס יענעמ'ס אויך נישט, אין די פסוק פון לא יראה איז דא א קולא נאר דיינס, יענעמס יא. פון וואו ווייס איך אז מ'קען נעמען די קולא פון לא יראה און עס לייגן אויף די פסוק פון לא ימוצא, און נעמען די חומרא פון לא ימצא און לייגן אויף די פסוק פון לא יראה, וואס דעמאלטס וועט אויסקומען אז סיי די קולא אז דו מעגסט האבן יענעמס, און סיי די חומרא אז דו טארסט נישט האבן יענעמס, איז געזאגט געווארן סיי ביי א שטוב, און סיי ביי בורות שיחין ומערות סיי בגבולין, וואס דאס איז בעצם א מורא'דיגע שווערע זאך, וויאזוי קענסטו נוצן א קולא מיט א חומרא וואס איינס איז זיך ממש סותר מיט די אנדערע? די קולא איז אז דו מעגסט יענעמ'ס יא, די חומרא איז אז דו טארסט יענעמ'ס נישט, וויאזוי ארבעט דאס צוזאמען? איז וועט מען שוין יעצט אויסרעדן וואס די גמרא גייט באלד אויסרעדן, אז ס'איז דא א חילוק וואסערע מין חמץ פונעם גוי דאס איז. טאמער א מענטש האט חמץ פון א גוי באחריות, ס'טייטש ער נעמט אחריות אויף דעם, איז אזא סארט חמץ הייסט ממש זיינס, און אזא סארט חמץ אוודאי טאר מען נישט האלטן. מה שאין כן טאמער ער האלט עס פארן גוי אן קיין אחריות טאמער עפעס וועט געשען מיט דעם דארף ער עס נישט באצאלן, דעמאלטס דאס מעג מען האלטן, קומט אויס אז דאס וואס שטייט אין פסוק לא יראה לך דווקא דיינס יענעמס מעגסטו יא, איז פשט יענעמס שלא באחריות, און דאס וואס שטייט לא ימצא אז יענעמס טארסטו אויך נישט, מיינט יענעמס באחריות, אבער על כל פנים, זאגט די ברייתא, צוריק צום ברייתא, וויל די ברייתא פארשטיין פון וואו לערנט מען ארויס די קולא פון לא יראה אז דאס איז געזאגט געווארן אויך אויף לא ימצא בבתיכם אויך ביי שטובער און פון וואו ווייסט מען אז די חומרא פון לא ימצא איז אויך געזאגט געווארן בכל גבולך אויך ביי בורות שיחין ומערות תלמוד לומר פארדעם שטייט אין פסוק שאור שאור לגזירה שווה איז דא א גזירה שווה נאמר שאור בבתים, שטייט שאור ביי שטובער, שאור לא ימצא בבתיכם. ונאמר שאור בגבולין, שטייט אויך שאור ביי גבולין ס'טייטש ביי בורות שיחין ומערות, שטייט אין פסוק לא יראה לך שאור בכל גבולך, און ממילא מיט די גזירה שוה לערנט מען ארויס, מה שאור האמור בבתים, אזוי ווי ביי א שטוב איז עובר משום בל יראה ובל ימצא ובל יטמין ובל יקבל פקדונות מן הנכרים, אזוי ווי ביי א שטוב ווייסט מען דאך שטייט שבעת ימים שאור לא ימצא, איז טייטש קיין שום סארט חמץ טאר מען נישט האבן אין שטוב, נישט דיינס, נישט יענעמס, גארנישט וואס נישט באהאלטן, די זעלבע זאך, אף, שאור האמור בגבולין, די זעלבע זאכן בורות שיחין ומערות איז אויכט אזוי, עובר משום בל יראה, בל ימצא, בל יטמין, בל יקבל פקדונות מן הנכרים, מ'טאר קיין שום חמץ נישט האבן אין קיין בורות שיחין ומערות, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט דאס גייט בעיקר ארויף אויף חמץ פון א גוי וואס א מענטש האלט באחריות, און די זעלבע זאך לערנט מען פארקערט, מה שאור האמור בגבולין שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים, אזוי ווי ביי די גבולין וואס שטייט לא יראה לך חמץ בכל גבולך, פון לך לערנט מען ארויס דווקא דיינס, אבער יענעמס מעגסטו יא האלטן ביי זיך, וואס אונז האבן געשמועסט וואס רעדט זיך יענעמס שלא באחריות, איז די זעלבע זאך אף שאור האמור בבתים שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, וואס טייטשט דאס וואס שטייט לא ימצא בבתיכם, עט מען אויך זאגן די קולא פון לא יראה לך, אז וואס אז טאמער דו האסט חמץ פון יענעם שלא באחריות, מעגסט עס האלטן ביי זיך אין שטוב אויכט. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר מר, מען גייט יעצט צונעמען די ברייתא, מען האט מיר געזען אין די ברייתא, אין לי אלא בנכרי שלא כיבשתו, ואין שרוי עמך בחצר, נכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר מנין, תלמוד לומר לא ימצא, וואס דאס איז גראד געווען די צווייטע ציור פון די ברייתא, וואס אונז האבן שוין אויסגערעדט דארט די קשיא, און אויף דעם פרעגט די גמרא כלפי לייא, וויאזוי ארבעט דאס, וואס טייטש די סברה זאגט פונקט פארקערט, נאכדעם וואס דו האסט די לימוד פון לא ימצא, וואלט איך ענדערש געזאגט אז ס'ליגט אין דעם א גוי וואס וואוינט מיט דיר וואס איז כבוש, ווי איידער א גוי וואס איז נישט כבוש וואס וואוינט נישט מיט דיר, און דא שטייט פונקט פארקערט, אמר אביי, ענטפערט טאקע אביי איפוך, מען דארף עס פארדרייען, וואס טייטש עס שטייט אין פסוק לא ימצא, איך וואלט ווען געמיינט דאס גייט ארויף דווקא אויף א גוי וואס וואוינט מיט דיר, א גוי וואס איז מיט דיר אין חצר דארט איז לא ימצא, אבער א גוי וואס איז נישט מיט דיר אפשר נישט, דערפאר זאגט די ברייתא ניין, לא ימצא ליגט אין דעם אלעס, סיי א גוי וואס וואוינט מיט דיר, און סיי א גוי וואס וואוינט נישט מיט דיר. רבא אמר, רבא זאגט אנדערש, לעולם לא תיפוך, אוודאי דארף מען נישט פארדרייען די ברייתא, נאר וואס דען וארישא קאי, דער גאנצער שטיקל פון די ברייתא גייט ארויף אויף פריערט, אויף די ערשטע זאך וואס איז געשטאנען אין די ברייתא לא יראה לך שאור, וואס פון לך לערנט מען ארויס שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, און אזוי ווי אונז האמיר אויסגעשמועסט, אז פון די לך לערנט מען ארויס אז יענעמ'ס חמץ מעגסטו יא האלטן, איז נישט פשט אלעמאל, אוודאי טארסטו נישט האלטן יענעמ'ס חמץ, דאס איז נאר ווען ס'איז שלא באחריות, ווען דו האלטסט יענעמס חמץ אן קיין אחריות, דעמאלטס איז דא א ספעציעלע היתר אז דו מעגסט עס האלטן, און אויף דעם זאגט די ברייתא, אין לי אלא בנכרי שלא כיבשתו ואין שרוי עמך בחצר, דאס איז אפשר נאר ביי א גוי וואס דו האסט נישט כובש געווען, א גוי וואס איז נישט דיינס, דארט אפשר פארשטיי איך די היתר, אז טאמער ער האלט ער איז אזוי מין ווייט פון דיר, איז אזוי מין נישט דיינס, ער איז אזא מין גוי, ער האלט ביי דיר חמץ שלא באחריות פארשטיי איך ס'דא א היתר דאס צו האלטן, אבער אפשר נכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר מנין, אפשר א גוי וואס וואוינט מיט דיר וואס דרייט זיך ביי דיר, אפשר דא וועט נישט זיין די היתר, נישט דאס דא רעדט מען פון א היתר, אפשר וועט נישט זיין די היתר צו האלטן זיין חמץ שלא באחריות, תלמוד לומר לא ימצא, דערפאר שטייט לא ימצא, וואס פון לא ימצא לערנט מען ארויס אז דו מעגסט יא האלטן דיין שכן דער גוי וואס וואוינט מיט דיר'ס חמץ שלא באחריות. פרעגט די גמרא וויאזוי ארבעט די לימוד, והאי תנא מהדר האי תירא ונוסב לה קרא לאיסורא, וואס טייטש איך זוך דאך בעצם דא א היתר, איך זוך א היתר, וויאזוי מעג א איד האלטן זיין שכן די גוי'ס חמץ שלא באחריות? זאגט ער מיר פון ווי לערנט מען ארויס די היתר? פון לא ימצא, לא ימצא איז א איסור, לא ימצא איז נישט קיין היתר, לא ימצא פשט טארסט נישט, נישט מעגסט יא, ענטפערט די גמרא משום שנאמר לך לך תרי זימני, שטייט צוויי מאל לך, וואס טייטש די פסוק פון לא יראה לך חמץ שטייט סיי אין פרשת בא און סיי אין פרשת ראה, און במילא איינע פון די לך'ס דא איז איבעריג, נוצט מען די לך כאילו ס'וואלט ווען געשטאנען ביי לא ימצא, כאילו עס שטייט אין פסוק שאור לא ימצא לך בבתיכם, און מילא דאס איז די כוונה פון די ברייתא, אז אזוי ווי היות עס שטייט אין פסוק לא ימצא, און כאילו עס שטייט דא לך, איז במילא אז עס שטייט יעצט שאור לא ימצא לך בבתיכם, איז פשט אפילו א גוי וואס דרייט זיך ביי דיר, וואס וואוינט מיט דיר, איז ביי אים אויך נאר געזאגט געווארן אז דווקא לך, דווקא דיין חמץ טארסטו נישט האלטן, אבער אזא סארט חמץ וואס איז די גוי'ס, און דו נעמסט עס שלא באחריות, דאס מעגסטו יא האלטן. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט ווייטער, אמר מר האט מען געזען אין די ברייתא, יכול יטמין ויקבל פקדונות מן הנכרים, תלמוד לומר לא ימצא, וואס טייטש בעצם פון די פסוק לא יראה לך חמץ בכל גבולך וואלט איך געזאגט טארסט עס נאר נישט זען, באהאלטן מעגסטו יא, לך וואלט איך געזאגט נאר דיינס טארסטו נישט יענעמס מעגסטו יא, פארדעם שטייט לא ימצא יענעמס טארסטו אויך נישט, און אויף דעם פרעגט די גמרא די קשיא וואס מ'האט אויסגערעדט שוין אזויפיל מאל, הא אמרת רישא שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, מ'האט דאך ארויסגעלערנט פון לך אז יענעמס מעגסטו יא, וויאזוי לערנסטו ארויס פון לא ימצא אז יענעמס טארסטו נישט, ענטפערט די גמרא די תירוץ וואס מ'האט טאקע אויסגערעדט, לא קשיא הא דקביל עליה אחריות, הא דלא קביל עליה אחריות, ס'ווענדט זיך צו דער מענטש נעמט אחריות אויף דעם צו נישט, טאמער דער גוי געט עס פארן איד און דער איד איז מקבל אחריות, און נעמט זיך אונטער אז טאמער עפעס געשענט מיט דעם העב איך דיר צוריק צאלן, דעמאלטס פשט ס'איז ממש דיינס, און דעמאלטס אוודאי געזאגט געווארן לא ימצא בבתיכם, אבער טאמער ער געט עס פאר דיר אן קיין אחריות, טאמער עפעס געשענט מיט דעם דארף איך גארנישט טון, דעמאלטס איז לא יראה לך, דווקא דיין חמץ טארסטו נישט האלטן, אבער יענעמס יא מעגסטו יא, כי הא דאמר להו רבא לבני מחוזא, אזוי ווי רבא האט געזאגט פאר די בני מחוזא, בעירו חמירא דבני חילא מבתייכו, פלעגן זיך דרייען סאלדאטן וואס פון די פון גוים וואס פלעגן זיך דרייען אין אידישע געגנטער און זיי פלעגן געבן חמץ פאר די אידן זיי צו באקן כל מיני מעהל מיט זאכן צו באקן פאר די מיליטער על כל פנים האט רבא געזאגט פאר בני מחוזא פארברענטס די אלע מעהל די אלע חמץ פון די גוים פארוואס כיון דאילו מיגנב ואילו מיתביד ברשותייכו קאי ובעיתו לשלומי ווייל היות עטס האטס אחריות אויף דעם טאמער עס וועט געגנבעט ווערן אדער טאמער עס וועט פארלוירן ווערן וועט עטס דארפן צאלן און ממילא כדילכון דמי איז כאילו עס איז ענקערס ואסור און פאר דעם טארט עטס עס נישט האבן און פאר דעם דארפט עטס עס פארברענען זאגט יעצט די גמרא אבער, הניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי, אלא למאן דאמר לאו כממון דמי מאי איכא למימר, וואס טייטש אזוי ס'איז דא א מחלוקת צו דבר הגורם לממון כממון דמי צו נישט, למשל, טאמער איינער איז מקדיש א קרבן און ער נעמט זיך אונטער אחריות טייטש ער איז מקדיש די קרבן און ער זאגט אז טאמער עפעס וועט געשען מיט דעם העב איך ברענגען א נייע, טאמער ס'וועט פארלוירן ווערן גע'גנב'עט ווערן העב איך ברענגען א נייע, יעצט בעצם האט ער מקדיש געווען די קרבן, די קרבן איז נישט זיינס, קומט יעצט א גנב און ער גנב'עט די קרבן, איז די שאלה איז האט ער באגנבעט די איד ער דארף צאלן כפל אדער אפשר נישט ער האט באגנבעט הקדש איז אויף דעם איז דא א מחלוקת אז ר' שמעון האלט דבר הגורם לממון כממון דמי וואס טייטש היות וואס דער איד טאמער ער פארלירט דער קרבן דארף ער ברענגען א נייע איז פשט ער האט דא אן אחריות כאילו ס'איז זיינס און מילא כאילו ס'איז טאקע זיינס מ'האט אים באגנבעט דארף מען צאלן כפל מה שאין כן די חכמים קריגן זיך און זאגן דבר הגורם לממון לאו כממון דמי, מילא אפילו דו האסט אחריות ווי נישט ווי דער קרבן איז נישט דיינס, ס'איז נישט כאילו מ'האט גע'גנב'ט פון דיר, מ'האט גע'גנב'ט פון הקדש מילא דארף מען נישט צאלן כפל. און מילא פרעגט די גמרא, לויט די מאן דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי, פארשטיי איך אז אחריות איז א געוואלדיגע זאך פאר דעם טאמער דו האסט חמץ באחריות טארסטו עס נישט האלטן, אבער לויט די מאן דאמר לאו כממון דמי וואס איז די חילוק דו האסט אחריות ווי נישט ווי ס'ליגט נישט ביי דיר פארוואס זאלסטו עס נישט טארן האלטן, זאגט די גמרא שאני הכא דאמר לא ימצא, דא איז אנדערש, שטייט לא ימצא, לא ימצא איז פשט דו טארסט עס נישט האבן און ס'שטייט נישט לך, איז משמע אויף קיין שום אופן טארסטו עס נישט האבן, און אפילו לויט די מאן דאמר אז דבר הגורם לממון לאו כממון דמי, היות וואס ווי נישט ווי די אחריות איז עפעס איז ער אויך מודה אז אחריות גייט אריין אין די גדר פון לא ימצא טאמער די האסט א גוי'ס חמץ באחריות אפילו ס'נישט ממש ווי ממון אבער לא ימצא איז דאס און די טארסט עס נישט האלטן, איכא דאמרי, ס'דא וואס זאגן אז די גאנצע שקלא וטריא גאנגען פונקט פארקערט, אז די גמרא פרעגט הניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי, לויט די מאן דאמר אז ס'איז לאו כממון, היינו דאיצטריך לא ימצא, פארשטיי איך פארוואס כ'דארף האבן א פסוק לא ימצא, אז וואס? אז אפילו ס'איז לאו כממון, אבער טאמער די נעמסט עס באחריות שטייט לא ימצא, די טארסט עס נישט האבן, אלא למאן דאמר כממון דמי, לא ימצא למה לי, וואס טייטש טאמער אחריות איז ממש ווי ממון, אז די האסט יענעמס א זאך מיט אחריות איז ממש כאילו ס'איז דיינס, וואס דארף איך א פסוק פון לא ימצא, ס'איז דאך ממש דיינס, און ממילא שטייט לא יראה לך שאור, דאס איז דאך דיינס ווייל ס'איז ממש כממון, אויף דעם זאגט די גמרא ניין איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל וכי איתיה הדר בעיניה לאו ברשותיה קאי קמשמע לן וואס טייטש אפילו לויט די מאן דאמר אז א מענטש וואס נעמט אחריות אויף עפעס איז עס כממון ווען ווערט עס כממון בשעת וואס ער פארלירט עס למשל ביי א קרבן אז א מענטש איז מקדיש א קרבן איז ווי לאנג די קרבן איז דא איז אפילו ער האט טאקע אחריות אבער די קרבן דאך דא נאר וואס נאכדעם וואס יענער גנב'עט איז פשט די קרבן איז מער נישט דא יעצט דארף איך קויפן א נייע יעצט הייבט אן מיין אחריות אריינצוקומען, מילא יעצט הייסט עס ווי ממון, אבער קען זיין אז דא למשל ביי חמץ, ווי לאנג די חמץ איז דא, איז דאך בעצם די אחריות נישט ארויס מכח לפועל, די אחריות איז טאקע דא אבער די חמץ איז נישט מיינס, טאמער די חמץ וועט בלייבן אזוי ווי עס שטייט און גייט, איז נאך פסח קען איך עס צוריק געבן פארן גוי, איז אפשר אפילו טאקע האסטו אחריות וואלט איך נאך אלץ געזאגט אז דאס הייסט נישט לא יראה לך, ס'הייסט נישט דיינס, און דערפאר דארף שטיין בל ימצא, אז היות ס'איז דא אחריות איז דא א שפעציעלע חומרא ביי פסח, אז ס'הייסט אוודאי יא דיינס, דו טארסט עס נישט האבן ביי זיך אין שטוב, טאמער דו האסט גענומען אחריות אויף דעם.